א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס. כ'האב געמיינט אז כ'האב שוין אויף די וואך גענוג סחורה, יעצט זיך אריקאווען א נייע פרשה, א פרשה וואס כ'האב שוין גערעדט פון דעם אפאר וואכן צוריק, מען זעהט ווי די ראש ישיבה פלעגט זאגן די בחורים אז זאלן גיין מאכן רעסלינג אין דעם לאנטש רום, און זאלן דערשטיקן איינער דעם אנדערן וויפיל זיי קענען, ווייל דאס איז א תיקון פאר חנק, פארשטייסט? און למעשה שלאגן זיי זיך ארום, און ער.

חתונה. בקיצור, יעצט קומט ארויס אויף דעם רב אזאלכע שמוץ, נאכנישט ארויסגעקומען אלעס, איך לייג עס יעצט ארויף, עס קען זיין ביינאכט גייט ארויפקומען נאך א מהדורה, ס'ממש נישט צום גלייבן וואס דא טוט זיך מיט דעם רב, איך שטעל אייך ארויף די גאנצע זאך פון די חדשות פון ארץ ישראל, ער הייסט הרב יוסף מוגרבי, ער איז פופציג יאר אלט, ער פון די חשובסטע חשובסטע רבנים אין חולון. אזוי איז עס דאס אין חולון, דארט איז ער געווען דער מונקאטשער איז געווען דארטן, ער איז געווען דארט א רב, און ער האט א מוסד וואס הייסט יגל יעקב, ישמח ישראל, יגל יעקב, בקיצור ער טוט שוין יארן זנות מיט די תלמידים, און ער טוט.

דער בילגורייער רב געהאט אן אפערעישאן אין ארץ ישראל, און מ'האט אריינגעשיקט אן אחות, א שוועסטער, די בעלזער חסידים האט דאך אלץ געווען רשעים ארורים, איז האבן זיי אריינגעשיקט אן אחות זי זאל אים פאטשקען און אים טאפן, און ער געזען ער איז אליינס מיט א פרוי, איז ער ארויסגעשפרינגען פון א צווייטע פלאר פענסטער און איז אראפגעפאלן זיך גוט צוהאקט, אויפגעריסן די סטיטשעס און פון דעם איז ער געשטארבן, פארשטייסט? דאס איז וואס דא איז געווען אלע יארן, עניוועי, מ'זאל קיינעם נישט טראסטן, אפילו אהרן טייטלבוים זאגט דיר, צי דיר אראפ די הויזן זאגט מען אים חזר און מאך א שריי יעדער זאל עס הערן. ווער שמועסט נאך אויף זאליקא? און ווער שמועסט נאך אויף עניבאדי? כ'מיין דער שאפראנער רב דער אלטער איז אויך נישט געווען פארזיכערט, און דער היינטיגער איז אויך נישט פארזיכערט, כאטשיג דער טאטע האט אויף מיר אונטערגעשריבן. און דער פגר טמא משה האלבערשטאם, דער קיוויאשדער, איז אויך נישט געווען פארזיכערט, און קיינעם טאר מען נישט טראסטן, און מען שמועסט זיך נישט דער וואס האט א שלעכטן היסטערי, אזוי ווי לאמיר זאגן ר' מאטעלע'ס זון דער שייגעץ, ער גערן דער אנדרייער, ער מיט דעם חסר דיעה זיין עלטערן ברודער פנחס שלום האבן אנגעדרייט דעם חרם, ווייל דער שייגעץ, דער שטערן, יצחק לבנון שטערן, איז אים געגאנגען זאגן, ער האט געמיינט אז איך בין א וויזשניצער, האט ער געוואלט מיך אונטערברענגען, ער האט נישט געכאפט איך האב אזוי ווייניג מיט וויזשניץ וויפיל מיט שאפראן, און ער האט געזאגט מען דארף נחום אונטערברענגען ווייל ער ברענגט אונטער די רבנים, ישראל האגער המצרית, שי פעל פאר איט, און יעצט הייבט ער אן צו שרייען וואס האב איך געטון, איך האב גענומען א מענטש ווי נחום ראזנבערג איז א קאפעציטעט, ער פארט אסאך בעסער ווי איך, כאטשיג איך בין ר' מאטעלע'ס זון, ער האט נישט אזויפיל געלט ווי איך, ווייל זיין טאטע האט נישט אזויפיל.

קען זיין ער האט טאקע נישט אונטערגעשריבן, קען זיין איך רודף אים פאר גארנישט, קען זיין ער האט טאקע נישט געוואוסט ווייל לויט וואס ער א חסר דעה איז געווען האט ער קען זיין געמיינט ער שרייבט אונטער אויף שמורה מצות, ווער ווייסט? נו ישראל האגער דו שייגעץ דו ביסט א קלוגער שייגעץ און דו האסט דאך געלערנט רישות פון סקווער דו ביסט א סקווערער ביי מיר ביסטו סקווערער רבי נישט וויזשניצער רבי ביסט אזא שייגעץ פונקט ווי דיין פעטער דוד גאנג איז האבן אונטערגעשריבן ער האט עס אנגעדרייט יצחק שטערן שפעטער האט מען איינער האט געזאגט אז סרול האגער המצרי האט געפרעגט יצחק שטערן דו האסט מיר גענומען איך זאל מיך שלאגן קעגן נחום ראזענבערג? דער מענטש ווערט פופציג מאל שטערקער פון אונז! ער לאכט פון אונז! ער האט נישט קיין שום אבליגעישאנס צו קיינעם! וואס האסטו מיך אריינגעמישט אין דעם דרעק? ער האט מיך אראפגעברענגט! איך האב אים אראפגעברענגט! ער וואלט געווען וויזשניצער רבי מיטן גאנצן קלאפער געצייג! אזוי ווי איך האב אבער געוואוסט אז ער האט געטאטשט א פרוי בהוד יפיו! איך האב געבעטן ר' מאטעלען אז ער זאל מאכן זיכער אז ער זאל לאזן צוואה אז זיינע קינדער זאלן נישט נעמען קיין קוויטלעך פון פרויען! איז בקיצור, און אלל אוו א סאדען האט זיך אנגעהויבן דא צו מאכן א גאנצע רידעריי, נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג, ישראל האגער איז געבליבן אן א מנין צום טיש, ס'איז דא דער דער פנחס ניימאן'ס זון מושי, מושי הייסט ער צו וויאזוי, ער זאגט צו איינעם, וואס איז מיטן טיש, מיטן טיש, מ'מוז גיין צו א טיש מוז מען גיין, אונטערן טיש איז דאך העסקי אביגדור איינער כאפט אן אלי' פראנצויז, אלי' פראנצויז כאפט אן דעם רעבן און מ'רייבט זיך אויס, און זיי וואקן אוועק נאכן טיש איז פיל מיט זרע אויף די פלאר. שעים אן יו אלל. אזוי האט עטס געטוהן? וואס האט עטס געמיינט עטס קענטס יעדן אונטערברענגען? עטס האט געקענט אונטערברענגען ווייל עטס האט געהאט דעם גרויסן באמבע דעם קאנאן דעם דברי יואל און מ'וועט דיך פארמסר'ן פארן רעבן אה יא וואס רעבע ווען רעבע ער איז געווען רעבע איז ער געווען איך זאג א קל וחומר בן בנו של קל וחומר מאדאך צו זיין אייגענע רעבעצן האט ער נישט געטויגט און האט פאר איר מורא געהאט אזוי ווי מ'האט מורא פארן מלאך המות ער וועט זיך גיין שלאגן מיט מדינת ישראל הא הא הא הא וואט א דזשאוק, די מען אווער עסטימעיטעד היז כוחות, ער האט מיט די אייגענע רעבעצן נישט געקענט דורך קומען, ער איז נישט דורך געקומען, זי האט אים אריין געברענגט נבילה וטריפה זי האט אים אריין געברענגט וואס זי האט געוואלט. סאו למעשה איז יעצט אזוי, מען דארף פאר יעדן וואטשן, מען דארף פאר קיינעם נישט האבן קיין דרך ארץ, זיי האבן געהאט דרך ארץ זיי זענען ספרדישע האבן זיי דרך ארץ, איך האב שוין אויסגעלערנט די ספרדים זאלן נישט האבן קיין דרך ארץ פאר קיין רבנים אויך נישט. יעצט מ'האט אים געכאפט אז ער געט אינסטראקשענס פאר בחורים וויאזוי זיי זאלן זיך שלאגן, און אין די זעלבע צייט ביי זיך אין אפיס שלעפט ער ארויס זיין פיפיק און רייבט זיך אויס, ס'דא ווידיאוס פון אלעם, ס'היינט שוין נישט דא קיין סודות, יעצט האמיר געמיינט מיט אריינלייגן ווידיאוס וועט דער עולם מורא האבן, דערווייל א נעכטיגן טאג, ער רייבט זיך אויס פאר די ווידיאו, אבער ער גייט זיצן יעצט, אוי ער גייט זיצן, בקיצור ער האט זיך צוגרינד געלייגט, ער האט זיך. גערעדט, ער האט געזאגט אז זיי זענען בעלי גאוות מיט אלעם, און טאמער נישט זאלן זיך אראפציען די הויזן, זאלן דאס טוהן, זאלן יענץ טוהן, ווער ווייסט וואס נאך ער האט שוין געטוהן. עניוועי רבותי איך האב ענק געזאגט איך גיי האלטן מלחמה מיט די רבנים, זיי האבן מיט מיר געהאלטן מלחמה, איך האב ענק געזאגט איך גיי זיי אלע אראפברענגען, קיינמאל איז נאכנישט געווען אזא מצב אין כלל ישראל וואס מען האט אזויפיל רבנים אראפגעברענגט, איך האב אראפגעברענגט הרב שטיינבערג פון צפת, יעדן האב איך אראפגעברענגט ווייל איך האב נישט קיין מורא פאר זיי.

ער רייבט זיך נישט אויס אזוי ווי דער רב, ווייל דעמאלטס וועל איך פילן אז איך האב ענק מכשיל געווען, אזוי פיל איך האב ענק נישט מכשיל געווען. איי יצחק לבנה שטערן זאגט אז איך רעד וויזייהייסט עס נאר מנוולות? יצחק לבנה שטערן איז א חזר ער מיט זיינע קינדער, לאטס מיך אפ מיט דעם שייגעץ, איך האב נישט מיט דעם שייגעץ גארנישט, איך קען זיי נישט, און פאר אזאלכע מענטשן ווי יצחק לבנה שטערן האב איך אויפגעגעבן גאנץ א.

געווען זייער נאנט צו אים, סיי אין ארץ ישראל פלעג איך פארן צו אים אויף די שבתים, און אויך ווען ער איז געקומען דא אויף אמעריקע, און איך פלעג גיין צו זיין חומש רשי אויף יוניאן סיטי, איך האב אים ליב געהאט, דער מענטש איז געווען א ריעליסטישער מענטש, וואס סאטמאר האט געהאט קעגן אים אונז האב מיר קעגן סאטמאר אויך, עס איז גארנישט. איך וויל ענק נאר זאגן אז כ'האב א ברודער הייסט יצחק, נאך רבי יצחק ציף, לעמבערגער רב, אין די דזשורנאלן פון בעלז איז ער פארשריבן, ער איז געווען א ערנסטע רב, ער איז געווען רב תוך העיר אין לעמבערג, איז למעשה איז. ווען מיין טאטע איז זיך געגאנגען געזעגענען פאר מיין ברודער'ס חתונה, פאר יצחק'ס חתונה, האט ער געזאגט פאר מיין טאטן צו הייסן נאך ר' יצחק ציף דארף מען האבן א עקסטערע זכי', פרעגט ער מיין טאטע פארוואס, וואס איז געווען דאס גדלות פון דער ר' יצחק ציף, מיין טאטע איז דאך א נוקאמער, האט דאך דעמאלטס מיין טאטע נישט געווען אין פוילן, ער איז געווען איינמאל אין פוילן אויף פאר דריי חדשים פאר די בר מצוה ביי זיי. אבער ער האט דאך נישט געקענט די אלע זאכן, האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן, ווען איך האב געדארפט פארן חתונה האבן אויף סיגעט, דערציילט דער קלויזענבורגער רב, מען האט דאך נישט אריינגעלאזט אויף ראמעניע סתם אזוי, איז געגאנגען דער רודניקער רב און ער האט אויפגעוועקט מיין זיידן, מיין זיידע איז געווען שטאטס רב פון לעמבערג תוך העיר, ער זאל גיין שתדל'ן, ער איז געגאנגען צום קאנסולאט, איך געדענק שוין נישט צו וועלכן, ער האט געזאגט ער איז געגאנגען, ער האט אים געזאגט איך בין דא דער שטאטס רב און איך וויל זאלסט מיר געבן א ספעשל באוויליגונג אז דער טאטע מיט מאמע מיטן זון זאלן קענען ארויספארן און ער שרייבט אונטער אז עס אין זעכציג טאג קומט ער צוריק שוין ער איז דאך קיינמאל נישט צוריק ער האט דאך געבליבן וואוינען דארט געהאט א שטוב מיט צען צוועלף קינדער צו וויפיל האט ער געזאגט אזוי קלויזנבורגער רב זאגט פאר מיין טאטן דיין זיידע רבי יצחק ציף האט געוויסט אז נישט איך האלט ביים צוריק קומען און איך וועל בלייבן וואוינען אין סיגעט צוריק קומען וועט נאר מיין טאטע מיט מיין מאמע. איז למעשה ער האט אינטערגעשריבן כאטש ער איז געווען איינגעשטעלט ווען ס'קומט ווען ארויס די זאך דאס איז א פארברעך וואס איז נישט דא דאס גלייכן א רב האט עס געטוהן עניוועי זאגט ער האט זיך נישט געשעמט פאר קיינעם און ער האט געטוהן וואס מען דארף איך זאל קענען חתונה האבן צו הייסן נאך אזא איד יצחק איז דארף מען האבן א ספעציעלע זכיה און דאס איז כ'האב א ברודער יצחק. עניוועי, סאו האב איך ענק שוין דערציילט א מעשה פונעם קלויזענבורגער רב אויך. איך וועל ענק זאגן נאך א קורצע מעשה, ס'איז דא א יונגערמאן וואס האט געהאט אלע צרות וואס ס'שטייט אין די תוכחה סיי אין די ערשטע תוכחה סיי אין די צווייטע, אלעס איז אויף אים געקומען. האט ער מיר געזאגט ער איז געווען פון די ערשטע רודפים וואס האבן גערודפ'ט דעם קלויזענבורגער רב. האט ער מיר געזאגט איך בעט דיך א טובה דו פארסט כסדר אויף ארץ ישראל גיי אריין צו זיין ציון און בעט ביי אים אז ער זאל מיר מוחל זיין. האב איך אים געזאגט, ר' איד, ס'איז מצוה בו יותר מבשלוחו. זאגט ער, מ'וועט מיך טרעפן דארטן אין נתניה בית החיים, זאג איך, ווייסט ווי גרויס דער בית החיים איז דארטן? דו ווייסט ווי גרויס? ס'זענען מסתם דא צען טויזנט טויטע דארטן דא. ס'איז אזוי גרויס אז מ'דארף האבן א קאר דורכצופארן פון איין עק צום צווייטן. איך בעט דיך, גיי אליינס. עניוועי, סוף איז ער געפארן, ער האט זיך אויסגעטון די שיך, און ער האט געבעטן דעם קלויזנבורגער רב ער זאל אים מוחל זיין, ילדות שהיו בי, פאר דיר איז דאך שוין היינט נישט קיין גרויסע נפקא מינה, דו האסט מצליח געווען. איך קען נישט קיין שידוך טון אפילו מיט א קינד. בקיצור, ס'איז נישט דורך א האלב יאר, זאגט דער איד, און ס'איז אים אלעס געגאנגען געהעריג, באקומען א בעסערע פרנסה, די קינדער האבן געטון שידוכים, ער האט קינדער מיט אייניקלעך. איך זאג עס וועגן דעם, מען שלאגט זיך יעצט ארום אין בני ברק, אהרן שייגעץ בהמה רשע וויל ארויסזעהן זיין נעפיו, אהרן, מען טאר דאס נישט טון און דו טארסט נישט נוצן קיינער זאל דיר העלפן ווייל די אלע באצאלן א פרייז, הער אויף מיט די גניבה'לעך מיט די בולשיט סטאריס, דאס איז אלעס וואס איך וויל דיר מסביר זיין. יעצט איז דא איינער אלי הירשמאן א רב, אויכעט חדשים וואס מען קוקט אים שוין נאך, ס'איז דא א פיקטשער, עטס קענט נישט זען קיין פיקטשער, אבער א פיקטשער מיט א שיינע ווייסע בארד, דאס איז א פיקטשער ווי אזוי ער האט אויסגעזען אלץ יונגל,

רעבעצן פלעגט אים קאכן יעדן טאג א שטיקל טשיקן מיט פאטעיטאס, איינמאל האט דער שמש דער גבאי געזאגט, רעבעצן אזויפיל נישט דרך ארץ פארן רב די זעלבע יעדן טאג, האט ער פארציילט, האט די רעבעצן פארציילט פאר דעם איד, אז די רב האט אנגעזאגט, קיינמאל אין לעבן זאלסטו נישט קאכן נאר די צוויי זאכן ווייל איך וויל מיך שלאגן מיט תאוות אכילה אז איך על עס עסן יעדן טאג וועט דאס מיר נמאס ווערן, שטעל דיך פאר ער איז געווען א הייליגער איד דער קראסנער רב, יעדער ווייסט דאס, ס'איז געווען בן גוריון ימח שמו האט געשריגן אין. אין ניינטין פיפטי טו פיפטי טרי האט ער געשריגן אז סאטמאר רב האט צוויי הינט וואס זיי בילן פאר אים בין איך פארלוירן האט ער געזאגט דאס איז שאפראן רב און קראסנער רב איך האב געהערט א טעיפ ווי ער זאגט עס נישט יעצט עס איז געזאגט יארן צוריק ער איז געווען א הייליגער איד עס איז געווען א צייט נאך די וועלטס קריג און עס איז געווען אסאך עגונות עס איז געווען צענדיגער טויזענטער עגונות איך האב געזען אין די קאנצעליי אין אונגערן אין בודאפעסט איז דא אפשר דריי טויזענט עגונות, איך האב אליין געציילט, און עס איז געווען אונטערגעשריבן ר' פישעלע הערשקאוויטש, און נאך עפעס א רב, און נאכדעם געווען אונטערגעשריבן טאהשער רבי, פארשטייסט? מען האט מתיר געווען אלע עגונות, נישט וואס טאהשער רבי איז געווען דער גרויסער גאון אין מתיר זיין עגונות, אבער ער האט זיך מיטגעשטעלט צו ערליכע אידן, און דעמאלטס האט קראסנער רב פארפירט אז יעדער זאל לערנען, ס'איז דא אין נודע ביהודה, ווער ס'קען תשובות נודע ביהודה ווייסט אז ס'איז דא וועגן עגונות, דאס דורכצולערנען דארף דויערן צען יאר, אבער די עגונות דארפן דאך האבן מענער, איז געווען עפעס א רב. וואס האט ארויסגעגעבן א קיצור פון די אלע זאכן, און מען האט עס אנגעהויבן צו נוצן נאך די צווייטע וועלט קריג, מען האט עס גענוצט ביי די ערשטע וועלט קריג, עס אנגעהויבן צו נוצן ביי די צווייטע, איז געגאנגען דער קראסנער רב און ער האט געזאגט פארן קאשוי רב הרב רפאל בלום, ער האט אים געזאגט איך וויל איר זאלט אויך דורך לערנען דעם ספר, ווייל אונז וועט מען דארפן נאך נוצן ווייל ס'וועט זיין דא טויזענטער עגונות, בקיצור האט הרב רפאל בלום איז געווען זייער א פרומער, זאגט ער און וואס גייט זיין אז איך על האבן א טעות, און וואס וועט זיין אז איר וועט האבן א טעות, און זי איז אן אשת איש, מען האט נישט גענוג. חוקר געווען צו ס'איז געשען אזוי בקיצור און דאס מיינט ער געווען אן אשת איש לעלמא, און וועסט ארויפקומען אויף יענע וועלט וואס וועסטו ענטפערן פארן רבונו של עולם, זאגט ער פארן רבונו של עולם איך וועל דיר זאגן וואס איך וועל אים ענטפערן, רבונו של עולם וועט זאגן האסט געמאכט א טעות, וועל איך אים זאגן ס'קען זיין, איך קריג מיך נישט מיט דיר, אבער טו מיר א טובה, ווילסט איך זאל גיין אין גיהנום, איך גיי נישט סתם אזוי, איך דארף האבן מיין בעקיטשע, מיין שטריימל, און מיינע אלע בגדי שבת, און איך וויל אריינגיין מיט גרויס פרייד. און איך וויל אפילו אנטון א גארטל, גיי איך אריין גערן אין גיהנום. יצחק אשר רוף האט געזען אז ער איז גערעכט, מען קען זיך נישט פלוצט אפשר טועה זיין ערגעץ אויפהאלטן טויזענטער טויזענטער פרויען און מען האט אלע מתיר געווען. פארשטייסט? דאס זעלבע האב איך געזאגט פאר די רבנים, ער זאל שעלטן, מען קען שעלטן וויפיל דו ווילסט, זאגן זיי דער אייבערשטער, דער אייבערשטער זאל פארן, מיטן אייבערשטן וועל איך מיך אויסגלייכן, איך וועל זאגן רבונו של עולם איך דארף גיין אין גיהנום? כ'האב פארשעמט די רבנים, איך וויל האבן מיין שטריימל, מיין בעקיטשע מיט די ווייסע זאקן, אגב דא בין איך נישט געגאנגען מיט ווייסע זאקן, איך וויל האבן אלעס וויל איך האבן, און געב מיר א דיקן גארטל וואס מ'האט געגע מ'האט עס צאם גענייט, מ'האט עס געשטריקט ווען א פרוי וואס איז נישט געווען א נידה האט עס געמאכט. און איך וועל עס אנטון, איך וועל זאגן לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה איך גיי אריין גערן גערן אין גיהנום, וואס דא האט מען אויפגעטון איז דאך נישט צום גלייבן, ס'לא יאומן כי יסופר ווי איך גיי ווי איך שטיי, אה איר זענט ר' נחום, יא גם אני בחלומי, איך בין געגאנגען א יונגל אין חדר, גם אני בחלומי, אין די מקווה, גם אני בחלומי, עניוועי, און איך קען זיך מיך דארטן טרעפן מיטן מיטן קראסנער רב, ער גייט דאך אויך מיט בגדי שבת, איך וועל אויך גיין מיט בגדי שבת. קען זיין מען וועט זיך טרעפן דארט, עניוועי, און דאס האב איך געטענה'ט צו די רבנים, אם אין יראת אלקים במקום הזה, עטס האטס נישט יראת שמים האב איך אויך נישט, און איך'ל ענק ווייזן איך'ל ענק שטעלן אויפן פלאץ, דערווייל אונז האמיר איבער צוואנציג אדער פינף און צוואנציג רבנים וואס מ'האט זיי שוין געשטעלט אין דזשעיל, ס'דא וואס האבן שוין געגרעדזשועיט פונעם דזשעיל, און זיי זיצן היינט אלע איינגעלייגט, עניוועי, דא האט עטס זיך שפילעס ארויס.

כ'האב געוואלט זאגן איך האב נישט וועם צו פרעגן, נאר איך בין כמעט כמעט ווי זיכער, כמעט כמעט כמעט ווי זיכער, אז דאס האט צו טון מיט ישיבת המתמידים, און ס'איז געווען איינער וואס האט עס איבערגענומען, און דער אייניקל האט גע'טענה'ט אז דער זיידע האט אים געשטופט אין די מחילה, ס'האט זיך געטון עפעס א יאר צוריק, עטס געדענקטס? נאר אזוי ווי דער זיידע איז געשטארבן איז נישט געווען מיט וועם וואס ווייטער צו גיין, איך מיין אז דער הירשמאן, דאס איז די משפחה. פון די ישיבת המתמידים רב איך בין נישט זיכער און אויב ס'נישט אמת ואיתכם הסליחה כ'מעג אויך מאכן אמאל א מיסטעיק כ'מיין אבער עס איז יא ער. איך קען ענק זאגן אזוי זכריה זכריה טובים שבהם הרגתי ווילסט איך זאל זיי אלע הרג'נען? זאל דיין בלוט ווייטער קאכן זכריה זכריה. רבנים רבנים כ'האב שוין די שענסטע אראפגענומען און געטראגן אין תפיסה, יעצט ווילטס אלע גיין אין תפיסה? איז נאו פראבלעם, נישט קיין שום פראבלעם, עטס'ט אלע מ'עט שוין אנקומען דארטן, געזונטערהייט, עטס עטס גרעדזשועטן פון דארט, עטס עטס ארויסקומען, ס'עט זיין א שמחה, איז א רבינס רעבע געזעסן אין תפיסה צוועלף יאר און איז ארויסגעקומען, היינט איז ער א רעבע, ס'איז גארנישט, עניוועי. נארמאל שטייט אז מ'דארף טוהן מצוות באהאלטן בצנעה, באהאלטענערהייט טוט מען מצוות, קיינער דארף נישט וויסן, למעשה שטייט אבער אין רמ"א אז צדקה מעג מען זאגן ווער ס'האט עס געטון. מ'מעג זאגן. שטייט א פסוק אין חומש והרמותם תרומת המשכן, זאגן די מפרשים אז מ'האט אויפגעהויבן די מענטשן וואס האבן געגעבן די תרומות המשכן. ס'זאל זיין א קנאת סופרים. יעדער זאל געבן נאך און נאך און נאך און נאך. עניוועי, מיין מאמע עליה השלום פלעגט מיר אייביג זאגן, ערליך געלט ווערט קיינמאל נישט פארפאלן. אזוי פלעגט זי אייביג זאגן. און אמאל א. עס איז געשטאנען צו פארלירן א גרעסערע סכום געלט, זאגט זי, ס'וועט נישט פארפאלן. דער סכום געלט איז נישט פארפאלן געווארן. עניוועי, כ'האב געליינט אמאל, ס'געווען א באנק אין ירושלים, און דער באנקיר איז געקומען פון עולם האמת, און האט אונטערגעשריבן א טשעק פאר א מענטש וואס איז אים שולדיג געווען געלט. שוין, צו מיר האט עס אויסגעזען אזוי ווי מ'דערציילט אלע מעשות פון תלמידי בעל שם, אפילו ס'איז נישט געווען, אבער ס'וואלט ווען געקענט. זיין. שוין. עניוועי, כ'האב געהאלטן ס'וואלט געקענט זיין אבער ס'מוז נישט זיין אז ס'איז געווען. שוין, נישט געפערליך. למעשה וויל איך ענק פארציילן וואס איך האב יעצט אליינס בייגעוואוינט. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' בנימין הערש בערקאוויטש. איך האב פון דעם איד געהאלטן עולם ומלואו ווייל כ'האב אים געקענט נאנט. ווי חיים מענדל האט אמאל געזאגט ער איז געקומען אויף אמעריקע, דער איז געווען א בדחן ביי חתונות, איז ער געגאנגען געוואלט נעמען א הלוואה אין א באנק, האט אים איינער געזאגט דו שייגעץ, איך האב נאך געקענט דיין טאטן אינדערהיים ער האט נישט באצאלט קיין חובות. איך וועל דיר געבן א הלוואה, גייט ער אין א צווייטע באנק, אין אמעריקע איז דאך נישט דא קיין מאנגל מיט קיין בענק, נאר דא א מאנגל ווער ס'געט דיר א הלוואה, גייט ער צו א צווייטע באנק, קומט ער אריין זאגט אים יענער, דו קומסט בעטן דא ביי מיר א הלוואה? איך קען דיך דען? איך ווייס דען ווער דו ביסט? זאגט ער, א אינטערעסאנטע זאך, ווער ס'קען מיך, ווייסט אז איך בין א גנב, ווער ס'קען מיך נישט וועט מיר נישט געבן ווייל ער קען מיך נישט, רבונו של עולם וואס וועט זיין דער סוף, ווער וועט מיר געבן א הלוואה, דארף איך קויפן א הויז, עניוועי, איז. למעשה, איך האב דעם איד געקענט זייער נאנט, וואס האט מיר מורא'דיג געפאלן פון אים איז זיין תמימות. זיין תמימות איז געווען אז ער האט מיר געוויזן, ער האט געהאט א טייפרייטער וואס האט געשריבן אידיש, ס'איז געווען געמאכט אין איזריעל, האט ער עס נישט געוואלט נוצן, האט ער באצאלט אסאך געלט פאר אן אלטן טייפרייטער מעיד אין סוויצערלענד. יא, דאס איז געווען ווייל ער איז געווען דעם רבינ'ס א תלמיד, ער האט געהאלטן אז מ'מאכט פאר די בית רחל מיידלעך די ספרים, מוז עס זיין אזוי ווי די גמרא ברענגט דארטן א מעשה מיט רב חייא, ווען נישט רב חייא וואלט פארגעסן געווארן די תורה פון די אידן, מיינסט ער האט זיך גענומען א שטעק און געפראסקעט די תלמידים, שטייט ניין, גארנישט דאס, ער איז געגאנגען און ער האט געקויפט אן אקס און ער איז געגאנגען און ער האט איינגעפלאנצט אין פעלד אז ס'זאל אלעס זיין אויף א כשר'ן אופן, אפילו די אקס אויף וואס מ'האט געשריבן די תורה האט געמוזט זיין כשר, כשר געשאכטן מיט אלעם, הגם עפ"י הלכה אויב ס'איז במינו אז דאס איז דער מין איז א טהור'ע מין מעג מען שרייבן, אבער ער האט געוואלט אז ס'זאל זיין. מהודר בתכלית ההידור. אזוי ברענגט די גמרא, ווען נישט חייא וואלט נשתכח געווען תורה מישראל. עניוועי, ווען נישט דער הייליגער רבי מיט אזאלכע תלמידים ווי ר' בנימין הערש, וואלטן היינטיגע מיידלעך נישט אויסגעזען אזוי. די בית רחל מיידלעך ביז אונזער דזשענערעישאן, מען רעדט פֿופֿצן, צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק, זענען געווען ספעשל אוו א קיינד. איך פלעג אלץ זאגן אויף די דרשות, קינדערלעך, עטס זענטס בית רחל מיידלעך, איר האט א. ספעשל נאמען אין די גאס, ווען אן אנדער מיידל איז סאושעל רילעיטן מיט א אנדערן אין די גאס, אפילו מיט א מיידל, א בית רחל מיידל טאר דאס נישט טון, היינט זעמער געווארן אזאלעכע פוסטע שטריקעס ווי יעדער, דאס איז ווייל אונז האמיר אן אהרן מיט זלמן לייב און מ'האט מיר געהאט דעם ברך משה וואס ער איז געווען דער אין ביטווין, ער איז געווען די קליפת נוגה, ער האט אונז אוועק געפירט פון די קדושה צו די קליפות, עניוועי, א בית רחל מיידל איז אלץ געווען א בית רחל מיידל און ס'וועט אלץ בלייבן א בית רחל מיידל, עניוועי. ביי די וועי, דאס האט נישט מיט דעם צו טון, נאר דעם שבת האט מיר אויך געזאגט איינער וואס ער איז געגאנגען דארטן זוכן צו ס'איז דא, צו ס'איז דא אביסל סחורה דארט אין דאמינא פארק, כ'האב מיך געטראפן, כ'בין געגאנגען דאווענען מנחה מעריב, כ'בין געגאנגען צו שלש סעודות, זאגט ער, יא, נחום, ס'איז יעדע וואך דא מער און מער און מער און מער, אבער קיינער האט נישט אהין געגאנגען. פארוואס? ווייל זיי זענען נאר מנהל דארט ווי מען מאכט געלט און מען טראגט פאר רוסישע אידן אפאר דאלער און מען טראגט דארטן פאר די איראנער אידן און פאר די אנדערע פאר די גאנצע וועלט נאר דיינע קינדער וואטשסטו נישט ניין עס איז נישט מיינע ביזנעס איך בין דאך אויך נישט אין חינוך איז למעשה אז מען לייגט אריין נעמט מען ארויס און די אריינלייגן מיינט נישט דווקא ווען דו ביסט אין חדר און אין סקול ס'מיינט מיט וואס מען לערנט מיט וואסערע בוק מען לערנט וויאזוי ס'איז געשריבן געווארן מיט וואסערע יראת שמים. אבער דאס איז געווען אמאל, היינט לאכט מען פון די אלע זאכן, היינט גייט מען צום גוי, מען זאגט וואס ווילסטו איך זאל לערנען? סעקס? כ'וועל לערנען סעקס. ווילסט האבן אפאר מיידלעך זאלסט מיט זיי מאכן סעקס, וועט מען דאס אויך געבן. מען האט געגעבן פאר נחמיה וועבערמאן, מען האט געגעבן פאר נאך אפאר, אונז ווייסט מיר אלעס וואס דארט איז פארגעגאנגען, און איך זאג ענק נאכאמאל, רבי יודל'ס קינדער טארן נישט זיין אין קעמפ און זיי טארן נישט זיין אין סקול, און וואס איז נאך א זאך, שלמה הערצאג טאר אויך נישט זיין, אלץ מנוולים, עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. יעצט האב איך אים געבארגט געלט ער זאל האבן צו דרוקן די שיינע ביכלעך, לאמיר זיך בארעכענען, ווי דען דא אזא מוסד וואס האט ארויסגעגעבן די אני מאמין'ס אויף אידיש? ביסט א איד? יא! וואס ביסט א איד מיט? וואס גלייבסטו? דער אני מאמין אויף אידיש איז דאך אזא געלונגענע זאך, דעמאלטס האב איך אים געבארגט מער געלט ווי נארמאל, עניוועי דער סוף איז געווען ער האט צוביסלעך אפגעצאלט, ער איז שוין נישט געווען דער גרויסע קאפעציטעט, מען האט אוועקגערוקט די אלע אלטע, מען האט געזאגט די נייע און פירט, און ער פלעגט באצאלן צוביסלעך, צוביסלעך באצאלט. און ויהי היום ס'איז געקומען אן בית מועד לכל חי און ער איז ליידער נפטר געווארן, ער איז אהיימגעגאנגען, ער איז אהיימגעגאנגען צו נעמען זיין שכר וואס ער האט דא געארבעט שווער אויף די וועלט, און ס'איז געשעהן אז ער איז מיר שולדיג געבליבן דעמאלטס א שיינעם סכום געלט, שוין אז מ'איז שולדיג געבליבן געלט נו וואס קען מען טון, נישט דא פון וועמען צו מאנען, האב איך געזאגט ויי לחסרון כיס, פארלוירן אפאר טאלער, נישט געפערליך, כ'האב אויך א חלק אין די תלמידות פון בית רחל וואס זיי לערנען דעם רמב"ם.

אז זי וויל עס באצאלן האב איך איר געזאגט כ'וועל עס נעמען, בקיצור זי זאגט זי שיקט אראפ איינעם א שליח צו מיר אינדערהיים און שוין, איך וויל אייך זאגן דאס איז געווען פרייטאג, גאנץ שבת בין איך נישט געקענט קומען צו מיר, אז ס'איז נאך דא היינט אזאלעכע ערליכע מענטשן אויף די וועלט איז דאך נישט צום גלייבן, מען שיקט גראד אראפ א מענטש, מען באצאלט עס, איך צייל עס אפ, דער חשבון איז צדק, ער שטימט. כ'האב נישט געגלייבט אז ס'דא אזאלעכע ערליכע מענטשן נאך היינט אויף די וועלט, נאר אזוי ווי מיין מאמע האט געזאגט, ערליך געלט גייט נישט פארפאלן. שוין, בקיצור מען האט עס מיר באצאלט, כ'האב אונטערגעשריבן א צעטל א ריליעס אז כ'האב באקומען דאס געלט. יעצט פארוואס וויל איך רעדן פון דעם, ווייל וואס עטץ פארשטייטס נישט איז אז אויסער דעם אז ס'איז דא א מלחמה ציונות, איז דא נאך א מלחמה מען זאל נישט גנב'נען יענעמ'ס געלט, דאס האט אונז די רבי קיינמאל נישט געלערנט, ס'איז איינע פון די זאכן וואס מען האט קיינמאל נישט געהערט פון רבי'ן, משא ומתן באמונה האט אפשר יא געהערט אמאל אבער אונז זעמיר נישט אויפגעוואקסן מיט דעם אונז זעמיר אויפגעוואקסן וויפיל דו קענסט גנב'ען און גנב'ען איך האב פארקויפט א הויז דא אין ווילימסבורג פרעגט מיך איצעלע פומפ דער וואס קען שוין נישט פישן האט ער שוין באצאלט זאג איך אים ניין איך בין געגאנגען צום קלאוזינג פאר איך האב נאך אפילו געגעבן געדילט און געמאכט א דאון פעימענט מיין פאר איך האב גענומען פון יענעם ווייל איך ווייס וואס דא גייט פאר זאגט ער אוי ביסטו א חכם פרעג איך וואס איז געשען זאגט ער נחום זעסט אויף מיין טיש צוויי הונדערט קאנטרעקטס ליגן דא און מען פייט און מען פייט קיינער ווייסט נישט וואס ער וויל, קודם פייט מען און מען פייט, זאג איך אים איך קען דען נישט די חיות, איך קען דען נישט דיך וואס דו ביסט דער דער הויפט פון די חיות, אונז קען מען די אלע מענטשן, למעשה האט מען עס מיר באצאלט און מען דארף פון דעם רעדן און רעדן און רעדן, אז דו נעמסט פון יענעם א פרוטה איז אזוי ווי דו האסט אים גע'גזל'ט זיין נשמה, אזוי שטייט אין די גמרא, איז ממילא אומזינסט ברעכסטו קאפ און דו קויפסט א כשר'ן אתרוג און א כשר'ן לולב און דו שיקסט דיין זון אין א גוטן חדר און אלעס דאס איז אלס געגנבעט געלט ס'איז נאט גאנע העוו עני עפעקט טו גוד. ס'דא פון בני יששכר א גאנצע אריכות, ער זאגט אז מ'געבט קינדער עסן נישט ערליך געלט גייען זיי אראפ פון אידישן וועג, און דאס איז וואס דא איז געשעהן, דער עולם האט געהאלטן אז צו גנב'נען פון די גאווערמענט מעג מען, און דאס הייסט. קיין גניבה, עם, עס איז דא א תניא וואס עס זאגט אז הברחת המכס איז אביסל גרינגער, אבער דאס איז הברחת המכס, דו רעדסט נישט פון גנב'ענען און אויסשטעלן פאלשע דאקומענטס אז דו פארדינסט אזוינפיל ווען דו פארדינסט אזוינפיל. יעצט ס'איז דא א שול אין פראג ס'הייסט די אלט ניי שול, קודם איז געווען אלט מ'האט עס איבערגעבויט האט מען עס א נאמען געגעבן די אלט ניי שול, זיי זאגן אין די מעשה ביכלעך אז העכער דארטן דעם דאך ליגט יאסעלע גולם, נישט קיין חילוק. ס'א שול וואס עס האט געגעבן, דער מהר"ל האט געהאט א איידעם וואס דער איידעם האט באצאלט די גאנצע שול ער איז געווען א גרויסער עושר און ווען ס'איז געקומען צו עפענען די שול געווען א גרויסע סעודה האט דער מהר"ל געבעטן אז מ'זאל אים זאגן פונקטליך ווער ס'האט געגעבן די שול דער שמש האט געזאגט יענער האט עס געגעבן באהאלטן ער האלט עס נישט ביים ארויסגעבן. שוין איז ער דאך געווארן סקעפטיק, אפשר דאס אזא נאך א כמער א געשעפט וואס מען גייט חלילה אה באלד וועט מען אפפירן דעם איד פונעם וועג ווייל גוים האבן עס געגעבן, האט ער געזאגט איך בין שטאטס רב און איך בין גוזר מען זאל מיר זאגן ווער ס'האט עס געגעבן, דערווייל האט זיך אויפגעשטעלט זיין איידעם און ער האט געזאגט אז ער האט עס געגעבן, קודם האט ער הנאה געהאט, קודם אז זיין איידעם האט אזאלעכע השגות און ער קען געבן אזאלעכע סכומים געלט, שטארק הנאה געהאט, אבער דער איידעם האט געזאגט פארן שווער ס'איז מיר ממש נישט ניחא די גאנצע זאך ווייל איך האב נישט געוואלט אז מען זאל וויסן. עני וועי, די שול איז געבליבן, ס'האט דורך געלעבט די קריג, ס'האט אויף געשריבן שמות אויף די ווענט, צירופי שמות, זייער א הייליגע שול, למעשה דא איז אויך געווען די זעלבע, מסתם ווילן זיי נישט אז מען זאל וויסן ווער ס'באצאלט עס, נאר איך האב נישט קיין מורא, איך וועל יא זאגן, איך האלט אז מען דארף יא מפרסם זיין, א מענטש טוט אזויפיל גוטס, ווען ער איז שוין געווען ביי מיר האט מען שוין געגעבן דאס געלט, אלעס א מחיה, בקיצור איך וויל זאגן ווער דאס איז, ס'איז געווען א איד, ס'האט געהייסן הערשל יאקאבאוויטש, ער האט איינגעפירט. אז אין די גרויסע בי ענד עיטש זאל מען נישט ארבעטן חול המועד, ס'איז געווען זיין אויפטו, דעס האט ער מיר אמאל פארציילט, פלעגט זיך דרייען ביי די מלאכים, איך בין געווען גוט מיט אים, שפעטער האט ער געמופט אויף קאשוי, געוואלט מחנך זיין זיינע קינדער, און איך מיין אז היינט האט ער געוואוינט לעצטנס שוין אין קרית יואל, האט שוין געהאט אלע קינדער חתונה געמאכט, און זיין ווייב איז א טאכטער פון הרב בוכינגער, ס'איז געווען דער בוכינגער איז געווען דארטן די מנהל א שטיקל צייט ביי איצעלע פימפ, ער איז געווען זייער א תמימות'דיגער איד. בוכינגער האָט ער געהייסן. זי איז זיין טאָכטער. זי איז אַ תּלמידה פון בית רחל. האָט זי זיך אויף זיך גענומען, אַז אַזוי ווי דער איד האָט דאָך געמיינט נאָר דעם אייבערשטן, פאַרוואָס זאָל ער בלייבן אַ בעל חוב אויף דער עלטער, נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, האָט זי זיך מיישב געווען, זי גייט דאָס טאָן, די מצוה, זי גייט באַצאָלן פאַר אַלע. זי וועט גיין נאך געלט און זי גייט באצאלן. איז למעשה איר מאן איז נעבעך אויך אוועק אין קאראונע און זי איז געבליבן נעבעך אן אלמנה אליינס אבער זי טוט עס איך בין איך בין מורא'דיג נתפעל בין מורא'דיג נתפעל נאר באמת איז זי כאפט נישט אזא גרויסע התפעלות ווייל איך האב געקענט איר טאטן רב ישעי' בוכינגער ער איז געווען א איד א עכטער אשכנזישער איד און זי האט געשיקט איינעם ביז צו מיר אהיים וואס מיר געברענגט בדרך כבוד. איך בין באמת נתפעל אז ס'דא אזאלעכע אידן נאך אין די שטאט, איך בין באמת נתפעל. די גמרא ברענגט מסכת סוכה אז עפעס אן אמורא האט געזאגט פאר זיין ווייב, איך וואוין שוין פערציג יאר אין די שטאט, איך האב נישט געטראפן נאך אזא ירא שמים ווי דער און דער מענטש, ווייל ער האט נישט געוואלט קיינמאל גיין אויף יענעמ'ס גראז. איך בין מורא'דיג נתפעל, און איך זאג א שקויעך פארן הייליגן באשעפער אז ער האט אונז געגעבן אזא וואוילן פאלק, וואס יענער איז שוין לאנג לאנג אויף יענעם עולם האמת. און מען צאלט נאך דא זיינע חובות, עטס קענטס זיך פארשטעלן וואסערע א געוואלטיגע ארט דאס איז פאר אזא מענטש, און אין די זעלבע צייט האב איך אויך געוואלט רעדן אפאר מינוט וועגן זיין נעפיו, ער האט געהאט א נעפיו געהייסן אברהם בער בערקאוויטש, ער האט זיך געקויפט א גאן און האט זיך געשאסן אויף טויט, האט געטראפן זיין באדי דארט ערגעץ אין לאנג איילענד. און אינמיטן די נאכט קלאפט אריין צו מיר א גוי, פאליס, ער זאגט אופן די דאור, זאג איך אים וואט יו מין איטס טו אקלאק אין די מארנינג, זאגט ער איך בין א שעריף און א פאליס, זאג איך איי דאנט קעיר הו יו אר, איים נאט אופענינג עני דאור פאר עניבאדי, וואנט מי טו אופן די דאור, גיי צו די ניינטיעט פריסינקט, כ'וואוין דעמאלטס אויף ראדוויל סטריט, און גאו ענד ברינג א פאליס קאר א מארקד.

קוד בי איטס סאמבאדי עלס, זאגט ער, מעיבי יו קאם דאון ענד יו איידענטיפייד די באדי, זאג איך אים, שור ביי אלל מינס, באט מיי סעלף איי דאנט וואנט טו גאו איטס דע מידל אוו די נייט, איי דאנט נאו הו יו אר, און מיך געשלעפט ערגעץ אין לאנג איילענד, זאג איך אים, איי העוו א נעיבער דאונסטערס היז נעים איז מיסטער רובינשטיין, איף הי קאמס אלאנג איי גאו אלאנג, און עניוועי כ'האב געוויסט אליינס קען איך נישט גיין, עניוועי כ'מוז האבן נאך א מענטש זאל העלפן דארטן וואטשן, טא דארף שומר'ן אזא נפטר אליין, בין איך אראפגעפארן מיט יאסי רובינשטיין, און אנגעקומען אויפן דעשבארד איז געווען א צעטל, געשטאנען עטליכע זאכן, איך הרג'ע מיך וועגן דעם ווייל מען איז מיך מטמא, איך קען נישט ליידן די טומאה, און הער וואס דא טוט זיך, ער קען שוין נישט ליידן די טומאה, פון דעם נעמט ער זיך דאס לעבן, בעסער איז נישט צו לעבן ווי צו לעבן אזוי חזיריש. אין דעם זכות זאל דער רבי רבינו יואל בן חנה האבן א רפואה שלמה, און און איך האף אז מיין מאמע וועט נישט האבן קיין צער, זי מוז פארשטיין, מען איז מיך מטמא רעכטס און לינקס, שוין, דאס האט ער איבערגעלאזט א צעטל. דאס איז געווען איינע פון די חברה קדישא האבן עס גענומען זיי האבן עס באהאלטן אבער ווי דאונט ניד איט ווי נאו וואט העפענד באהאלט עס עניוועי למעשה איז דא דא דער אפגעפרעגטער דיין דער בהמה דער פון ראס סטריט האט געזאגט מען זאל אים נישט לייגן אין סאטמאר ס'הייסט ער איז א מאבד עצמו לדעת וויפיל איך האב מיט אים ארום געטענה'ט אז דאס איז נישט לדעת מען האט אים נעבעך מטמא געווען ניין עס איז נישט בקיצור מען האט אים נישט געלייגט מען האט אים געלייגט אין א פארעווע בית החיים איך מיין אז די חברה קדישא יראים זיי אונען דעם בית החיים. און עס האבן אסאך חלקים, פארעווע און נישט פארעווע, עניוועי, שפעטער איז ארויסגעקומען די גאנצע זאך, אז ער האט געזאגט מ'איז אים מטמא מיט אלעם, און איך האב פארציילט פארן דיין א מעשה, איך האב פארציילט א מעשה אזוי, אז אברהם בער איז געווען א יתומ'ל, דער מלמד האט געווארפן אן אויג אויף אים ווייל ער האט געהאט שיינע קוויצים, די פאות האבן זיך אזוי שיין געדרייט, הי לוקט סאו לאוולי, סאו ביוטיפול, און ער קאלט אפ זיין מאמע און ער זאגט הער אויס דיין זון האלט נישט מיט מיט די ישיבה, אז איר ווילט, איך ווייס ער איז א יתומ'ל, איך וועל מיט אים לערנען יעדן. פארטאגס א שעה, די מאמע האט זיך דאך געפרייט כמוצא שלל רב, דיס גאוס בעק ביפאר מיי ערא, דעמאלטס האב איך נאך פארשטאנען צו טשיילד מאלעסטעישן, אזוי ווי איך פארשטיי וויאזוי מען פליט אויף די לבנה, קיצור זי האט זיך געפרייט און ער האט געלערנט מיט אים דריי פיר חדשים, וואס האט ער געלערנט מיטן? ער האט געלערנט וויאזוי מען שטופט אין די מחילה, ער פלעגט אים נעמען קודם מוז זיין בטהרה, ער האט אים גענומען אין סאטמארע מקווה, קיינער נאך נישט דארט געווען, ס'איז געווען פיר פארטאגס, ענד הי מעסד היז לייף אפ, שוין. קאקט זיין גאנץ לעבן. ער האט א יונגערן ברודער וואס איז יעצט אוועק, ער איז געווען א דיין אין לעיקוואוד, כאטש ס'איז א חסידישער יונגערמאן, גאנץ לעיקוואוד און זיין כולל האט אים רעספעקטירט, ער איז געווען א תלמיד חכם מופלג, אברהם בער וואלט אויך געקענט זיין דער זעלבע גרויסע תלמיד חכם. עניוועי, ווען ס'איז געקומען צו די לוויה איז דער רב ר' בנימין הערש בערקאוויטש האט זיך געכאפט דעם העמד, און ער האט געשריגן רבונו של עולם דו ביסט מיין עדות אז אפילו דער העמד איז נישט מיין, ס'ליגט אויף מיר אבער ס'איז נישט מיין, איך בין שולדיג אסאך געלט. וואס איז געווען איז, מען האט אים געוואלט שנעל חתונה מאכן, און געטראפן דארטן א גאר א שיינע משפחה אין ארץ ישראל, דער טאטע האט געהאט א ניקנעים בנימין הצדיק, אזוי ווייט א גאר א חשובער איד, און ער האט צוגעזאגט ער געט א גאנצע דירה אן א פראבלעם, ר' בנימין הערש האט יענע איד געזאגט, כ'נעם עס זייער גערן, איך האב אט נאך אבער אן עלטערן זון, איך קען נישט אויסלאזן א זון. האט ר' בנימין הערש געזאגט, אויב אזוי געב איך צוויי דירות. איר הערט? דאס איז געווען ר' בנימין הערש. און עטס האטס געמיינט ער איז געווען סתם א שומר הנשים איז ער געווען. איז געווען א איד א צדיק. עניוועי, האט ער געגעבן צוויי דירות. פאר ווען ער האט חתונה געהאט, ער האט געוואוינט דארטן אפאר חדשים, כ'ווייס נישט וויפיל, און ער איז אנגעקומען דא אויף אמעריקע. אבער ער איז געווען שוין טראבלד, ווייל ער איז שוין געווען טראבלד נאך פאר ער האט חתונה געהאט. ער איז געווען ביטערליך טראבלט, אין סאטמאר האט אים אהער גענומען ר' יודל אז ער זאל קומען זיין דא, ווייל זיין ווייב איז געווען א מוסטער פון א אידישע טאכטער, וויאזוי א אידישע טאכטער דארף גיין אנגעטון בצניעות, א ירושלימ'ער מיידל, און זיי האבן געוואלט אז מען זאל פשוט קוקן אויף איר, זען ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן, גיין אנגעטון, זיי גייען מיט שווארצע זאקן גראדע, זייער א חשובע און א צניעות'דיג מיידל, עניוועי. ויהי היום, האב איך געזאגט פאר אברהם בער, איך זעה דו האסט אריינגעמופט דא אין די הויז וואו איך וואוין, איז וויל איך דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך אברהם בער, איך בין נישט קיין גרויסער עושר, עכ"פ האב איך געארבעט שווער פאר פרנסה, נאר איך וויל טאמער דארפסט עפעס האבן, ווייסטעך א מענטש קומט פון ארץ ישראל, וויל איך דיר געבן עפעס, למשל, די וועלט זאגט צוויי זאכן האט נישט א מענטש גענוג, קאווע און קעיק, האט ער געענדיגט די קעיק, איז נאך דא אביסל קאווע, שניידט ער נאך א שטיקל קעיק. שוין גענדיגט די קאווע און די קעיק איז נאכנישט גענדיגט לייגט ער צו נאך קאווע אזוי הי נעווער פינישעס סאו יעדע צייט ביי מיר קענסטו קומען קאווע און מילך און א קעיק קענסטו אייביג האבן האט זיך זייער געפרייט זיין ווייב איז אויך דא געווען אליינס האט ער געבעטן מיין ווייב אז זי זאל זיך אביסל אומקוקן אויף איר שוין זיי זענען גראד אבער ארויסגעפארן אין קאנטרי ס'איז נישט געבליבן צו לאנג אין דעם בילדינג שוין זענען צוריקגעקומען קומט איינמאל ביינאכט כ'געדענק נאך ווי היינט. קלאפט אריין, ר' מנחם האט געזאגט אז טאמער ברויך איך עפעס זיך קען איך קומען צו אייך, זאג איך יא פארוואס נישט, זאגט ער כ'וויל דיר פארציילן מיין מעשה, פארציילט מיר די מעשה מיט דעם מגיד שיעור און ער זאגט ער קען עס נישט אויסהאלטן ער פילט ער איז איין שטיק טומאה מ'האט אים מטמא געווען און ער ווייסט נישט וואס צו טון, איז איך אליין בין עפעס נישט געווען קיין עקספערט אין די זאכן האב איך אים געגעבן א פרעג אברהם בער וואס טוסטו, זאגט ער ס'איז דא צוויי פאפענע זינגער ברידער איך ארבעט פאר זיי, איך בין א טראקער און איך ארבעט פאר זיי. זאג איך, דו ווייסט איך האלט זאלסט אויפגעבן די גאנצע טראקעריי, איך האלט אז דו זאלסט ווערן א סטארי טעלער, דו דערציילסט אזאלעכע שיינע מעשות, איט מעיקס סענס און איטס ביוטיפול סטאריס און פיפל וואלד לאוו טו היער איט, צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט זאג איך אים באט איטס איטס א נייס סטארי. ער טראגט אויף זיינע צוויי אויגן און זאגט ער דו גלייבסט מיר נישט? איך האב אים מפייס געווען איך האב דאס נישט געזאגט איך האב נאר געזאגט די סטארי איז סא ביוטיפול איז ער ארויס פון מיין הויז ער געפארן אויף לאנג איילענד מיט א קאר, געהאט א ווען וואס ער האט געדרייווט, ער האט געקויפט א רייפל, א רייפל קען מען קויפן אן א פערמיט, און ער האט זיך גענומען דאס לעבן, עד כאן המעשה. שפעטער האט מיר פארציילט ר' מעכל לעבאוויטש אז ער איז ביי אים אויך געווען דעמאלטס בייטאג, אים אויך פארציילט די זעלבע אז ער קען עס נישט מער נעמען, און ר' מעכל האט אים פראבירט צו געבן חיזוק אבער ס'איז זייער שווער, ס'איז אזויפיל יארן דורך, מ'האט אים אזוי מטמא געווען און די די די זכרונות פליען אים נעבעך. און היינט אז כ'בין שוין א מומחה אין די חזר'יי, איך ווייס שוין וויאזוי דאס ארבעט, ער האט מורא געהאט זעהט אויס צו מאכן א קינד אויכעט, ווייל ער האט געוואוינט מיט זיין ווייב א יאר צוויי זיכער און זי איז נישט געווארן פרעגנענט, עניוועי, ס'איז א ביטערע פרשה, און אזוי ווי ער איז נעבעך אוועק, מיין ווייב איז געווען זייער גוט מיט זיין ווייב, ס'איז געווען אזוי ווי יעצט, אזוי ווי תמוז צייט, תמוז אב, כ'געדענק נישט פונקטליך ווען, סיוון וואס איז געווען ערגעץ, כ'געדענק שוין, כ'פלעג גיין יעדעס יאר צו זיין יארצייט, כ'פלעג טרעפן דארטן זיינע משפחה וועגן שוועסטער, ויהי היום. האבן מיר אונז געזאגט פאר זיין ווייב, זיין ווייב האט געהייסן רחל'ע, האט געהייסן רחל'ע קאלעצקי, האבן מיר אונז געזאגט פאר רחל'ע קאלעצקי, רחל'ע דו מוזט טראכטן א פיוטשער פאר דיר, פון דרייען זיך אין אמעריקע וועט נישט געשען גארנישט קיין גוטס, דו ביסט ר' בנימין הצדיק'ס א טאכטער, טו מיר א טובה, פאר צוריק אויף ארץ ישראל, איך און מיין ווייב וועלן דיך דעליווערן ביז צו דיין טאטן אין שטוב, געפארן, פיר, מיין ווייב, מיר האבן עס אהיים געטראגן, ס'איז געווען ביטער די בכיות, איך דארף קיינעם נישט זאגן וואס דאס הייסט, ער שיקט אויף אמעריקע א טאכטער און ס'לאזט זיך אויס אזוי ביטער. עניוועי, זי האט דארט חתונה געהאט, זי פלעגט בעטן אז אונז זאל מיר קומען צו איר חתונה און צו די שמחות, האב איך געזאגט אזוי, איך קען מער נישט קומען, ווייל דיינע קינדער האבן אנהייבן צו פרעגן, וואס, ווער איז דאס דער דוד פון אמעריקע, דער פעטער? ס'איז נישט פאר דיר גוט, ס'איז נישט פאר אונז גוט, ס'איז פאר קיינעם נישט גוט, מ'זאל די אלטע זאכן מישן, לאמיר עס פארגעסן, די וועלט זאגט וואס די ערד האט צוגעדעקט. איז פארגעסן. און אזוי געשען. כ'האב נישט געהאלטן מער קיין פארבינדונג, נישט מיין ווייב האט אויך נישט געהאלטן קיין פארבינדונג, און דא האט מען עהם געלייגט אין אזא פארעווע בית החיים, ס'האט מיר אזוי געבאדערט, און איך בין געגאנגען צום דיין, כ'האב געזאגט אז דו ווייסט דו ביסט טאטאל אוט אוו יור מיינד, געלאזט לייגן אין סאטמאר, פארוואס נישט? נאכדעם ווען דער דיין האט געהערט וואס דאס הייסט מאלעסטעישן, כ'האב נאך דעמאלטס נישט געווען אזא בקי ווי היינט, דעמאלטס האט מען געקענט אזוי ווי א אינגל לערנט חומש רש"י גארנישט, האט דער דיין געזאגט אז מ'זאל צושרייבן הקדוש. אויף זיין מצבה שטייט טאקע אויפגעשריבן הקדוש, ער האט זיך געלאזט הרג'ענען, ער האט זיך געהארגעט ווייל ער האט נישט געוואלט, ער איז געלעגן אין א טומאה, ער האט נישט געקענט ארויסקריכן פון די טומאה, האט ער גענומען דעם יצר און האט אים אפגעהארגעט אויף אייביג. סאו די סוף איז געווען, ס'איז דורך פיר אדער פינף אדער זעקס יאר, איך געדענק נישט פונקטליך וויפיל, כ'פלעג גיין יעדעס יאר צו זיין ציון, איך האב דארט א פעטער ליגט אויך אין סאטמאר בית החיים, ר' חזקאל'ע מערץ אויכעט, איך פלעג גיין פאר די ימים טובים, פלעג איך צוגיין זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים פאר אברהם בער. עס האט מיר אבער זייער וויי געטון זיין מצב, ויהי היום, הערט אויס וואס איז געשען, ויהי היום קומט ער צו מיר אין חלום מיט א שמייכל, נאכן וואס כ'בין אויפגעלאכטן, אברהם בער וואס איז געשען, זאגט ער, מ'האט לעבן מיר געלייגט א איד וואס ער איז געווען אין רוסלאנד פערציג יאר און ער האט געצינדן יעדן ערב שבת לעכט, אינדערהיים האט ער דאך מורא געהאט ווייל מ'קען דאך אים שיסן, רעליגיאן, Religion, כ'האב געצינדן לעכט ביי ר' מרדכי'לע פון נאדווערנע ביי זיין ציון, ווייל איך בין א בושטעהאזער, איך קום פון בושטער. איז אין א קבר, ביי קבר האבן זיי געלאזט מען זאל צינדן יעדן ערב שבת, פערציג יאר האב איך געצינדן לעכט, שוין, איך האב געמיינט ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, א ווילדער חלום, רוסלאנד כ'פלעג פארן און כ'פלעג טוהן פאר רוסישע אידן, ויהי היום, זאג איך מיין ווייב איך פאר ארויס צו אברהם בער'ס ציון, עפעס קאכט זיך דארט, איך ווייס נאך נישט וואס, פאר ארויס, און איך זעה טאקע לעבן אים דער ערשטער ליגט א איד, פה נטמן דער און דער פון רוסלאנד וואס האט. פערציג יאר געצינדן לעכט ביי ר' מרדכי נאדווארנער'ס ציון אין בישטינא אין בושטאהאזא האב איך אזא הנאה געהאט אברהם בער האט אויפגעלעבט אביסל ער האט געזאגט ס'האט מיך אויפגעלעבט קען פליגן דארט מיט די אלע לאולייפס עניוועי ס'איז נישט וויכטיג ס'איז נישט מיינע ביזנעס סאו איך האב געקענט זייער גוט ר' בנימין הערש'ן אויסער די געלטער וואס איך פלעג אים בארגן ווייל ער האט געוויסט איך האב אסאך געטון פאר אברהם בער און ער האט געוויסט פון רחל'ע קאלעצקי ער ער ער איז דאך געווען דער וואס האט באצאלט די געלט פאר צוויי דירות.

ר' בנימין הערש האט איבערגעלאזט, ער האט נישט איבערגעלאזט קיין געלט, מען גייט נאך געלט פאר דעם, ווייל מען וויל נישט אז ס'זאל הייסן אז ער האט נישט באצאלט פאר מענטשן, און מ'האט מיר דעליווערט דאס געלט ביז אהיים צו מיר אין שטוב, געלויבט ביסטו קודשא בריך הוא, דו האסט אזא הייליג פאלק אויף די וועלט. איך האב א פירסט קאזין ר' שלום ראזענבערג, און ער איז חסד של אמת, דערציילט ער מיר וויאזוי האט ער אנגעהויבן חסד של אמת, ס'איז געווען א איד אין וויזשניץ ער האט געהייסן בעלי באן, און ס'איז געווען הושענא רבה, און ער איז געשטארבן, ווער גייט זיך מטפל זיין מיט בעלי באן,

אז ס'האט אנגעהויבן ארויסצושווימען נאך און נאך און נאך און נאך און נאך, ווייל ער האט איבערגעלאזט א ביטערן צעטל, האט דער עולם אנגעהויבן צו זען, וועיט א מינוט, דער איז סאמטינג דאטס גאוינג אן, דעמאלטס בין איך מיך געגאנגען לערנען האו איט ווארקס, איך בין געגאנגען אין סקול א לאנגע צייט. עניוועי, כ'וויל נאכאמאל בעטן דער עולם, ס'איז יעצט זומער, ס'איז דא גרויסע פראבלעמען, טאטעס קאלן מיך אפ, דעם שבת איז נאכאמאל געווען, קומענדיגע שבת זאל איך נישט דא זיין מירצעשעם בלי נדר, ווייל דעם קומענדיגע שבת דארף איך פארן אוט אוו טאון פאר א מקוה. אבער איך וויל ענק זאגן, האבן מיר געזאגט צוויי טאטעס אז איך האב דערציילט א מעשה מיט מיינע לגיונות אז ס'איז דא דא א פלאץ ס'הייסט דאמינא פארק און ס'דרייען זיך דארט אינגלעך און מיידלעך און מ'גריסט זיך און מ'האט זיך ליב און מ'רעדט און מ'האלט נישט איין דארט אין די דיסטענס. זעקס פיס, האבן די צוויי טאטעס דערציילט, זיי האבן מיך אפגעקאלט, ר' מנחם, אונז זעמיר געגאנגען זען וואסערע גרויסער ליגנער דו ביסט, זאגט מיר איינער, כ'האב געטראפן דארט מיין טאכטער, זי האט טאקע גערעדט מיט איינעם וואס ער דאוונט מיט איר אין איין שול אין דעם אין דעם בית יעקב אוהב שלום, זיי זיי האבן שוין גערעדט אזוי ווייסטע, אזוי ווי זיי קענען זיך שוין אזוי א לאנגע צייט. זאגט ער, איך ווייס דיר נישט וואס צו דאנקען, איי דאונט נאו, דיר קומט דאך אזוינפיל קרעדיט אז דו האסט נישט קיין השגה, ס'קען זיין וועגן דעם געט עס דיר קיינער נישט, ווייל דער אייבערשטער וויל עס זיי נישט אראפנעמען פון דיין חלק פון עולם הבא. ווייל וואס דו טוסט איז אנבעליוועבל, דעם קומענדיגן שבת זאל איך נישט דא זיין, גייט זיין אאוט אוו טאון פאר א מקווה, אה כ'האב פארגעסן איך מאך שוין נישט קיין מקווה'ס, מען נעמט מיך שוין נישט, אה כ'האב שוין פארגעסן, סאטמארע באלאוני בלאפערס וואס איר זענט. כ'האב געוואלט ארויף לייגן א אינטערעסאנטע זאך ווי צוויי פרויען קריגן זיך, גויטעס, הערט אויס. אר יו וואוטינג פאר טראמפ? יעפ! ווייט סופרעמעסיסט! האו? האו קען יו סעי דעט? האו קען איי סעי איף יו וואוט פאר דאנעלד טראמפ יור א ווייט סופרעמעסיסט? האו? האו? ביקאוז יו סופארט.

נאו, יעס יו אר! יו אר א פעדאפייל! האו? יו לייק טו סניף קידס! הערט, דאס איז ארומגעגאנגען אויף די גרעסטע טעלעוויזשען פון די גרעסטע טעלעוויזשען סטעישאנס אין די גאנצע שטאט. יא, זיי האבן זיך אויסגעלערנט נחום ראזענבערג'ס שפראך. ס'איז גוט, כ'האב הנאה. יעצט, כ'וויל נאר אז דער עולם זאל וויסן קלאר, כ'בין געווען מיט א פיר פינף יאר צוריק דינגען א קאר אין אפסטעיט ווייל דא איז נישט געווען וואו צו דינגען. כ'בין דאך געווען דינגען דארטן א קאר. איך מיין ס'געווען אין ליבערטי ס'איז ביי אזא קארנער א שטיקל בערגל ארויף און ער פארקויפט געזאלין און ער האט טראקס טאמער דארף מען ארויסשלעפן איינעם איז א טאליענער גוי האט מיר פארציילט מסיח לפי תומו ס'איז געווען אינמיטן ווינטער א דא דא א באנגעלא קאלאני א האלב מייל אוועק און דארט איז דא א פרוי וואס זי קומט יעדע פאר טעג זומער, און זי האט אן אפעיר מיט אים, און איך האב עס געגלייבט, און איך בין זיך געגאנגען נאכפרעגן, און ס'איז א בעלזער ווייבל, איך האב דעמאלטס מודיע געווען פאר וועם איך האב געדארפט, זי גייט אין די קאנטרי, האט זי אן אפעיר מיט אן אנדערן, דא הארעוועט ער פאר איר זעקס קינדער, און ער זעט צו זוכן פרנסה. איך וויל זאגן דעם עולם, ווער ס'ווייסט דעם אמת וואס דא גייט פאר, זעט אז דער אייבערשטער פירט זיך מיט גרויס רחמים מיט חסדים. יעצט האט סאטמאר באקומען איך ווייס זעקס הונדערט טויזענט דאלער צו וויפיל זיי האבן באקומען פאר די מיידל סקול און פאר די אינגל סקול און נאכדעם פאר די משמרת הצניעות וואס זיי רופן זיי זאגן פאר די גאווערמענט אז זיי האבן צו טוהן מיט די צניעות און איך האב זיי מסביר געווען די גאווערמענט ס'איז שקר זיי האבן גארנישט זיי זענען פעדאפיילס אליינס זיי געבן עדיקעישן פאר בחורים כדי ס'זאל הייסן זיי טוען עפעס און זיי רייסן אוועק דעם עולם פון דעם גלייכגעוויכט און די גאווערמענט קוקט יעצט אריין אין דעם זיי ווייסן נישט אז דער אויסגעפליקטער דער שייגעץ, ס'איז א שייגעץ געווען, דוב היקינד, אים האב איך ארויסגעווארפן, ער ווייסט עס, ווייל ער האט גע'גנב'עט עפעס באלד א מיליאן דאללער און ער האט געזאגט ער האט עס געגעבן פאר איינעם בעק, משה בער בעק, בעק, און איך האב איבערוויזן די גאווערמענט ער איז א ליגנער, האט מען אים געזאגט דו קענסט נישט לויפן נאכאמאל ווען נישט גייסטו אין דזשעיל, אזוי ווי ער גייט דרייסיג יאר אויפן בענקל האט מען אים געגעבן אז ער זאגט זיך אפ איז אקעי. און יעצט קומען זיי גנב'נען געלט, אז זיי זענען גאר משמרת הצניעות, די גרעסטע רוצחים, די גרעסטע שקצים. זאג איינעם זאל נאך גיין אויפפיקן אין די נעווי יארד דאס מיידל וואס האט אויפגעפיקט אזויפיל יארן, שעים אן דעם אלל. עס קומט אלעס ארויס, ער פארט א מחיה לעצטנס. עניוועי, אין לאנדאן איז דא עפעס א פרוין, און ער האט אפגעזאגט נאך אפאר יאר, נאך כ'ווייס נאך דרייסיג יאר, איך האלט אז ער האט געמוזט אפזאגן ווייל ער האט געזען, קודם כל דער רב פון לאנדאן איז דאך א שטיק בהמה און א אויסגעוועפטער מענטש. ער רופט מיך, איך האב געמאכט א מקווה יארן צוריק, איך האב מיך אפגעשטעלט אין מיטן, איך בין אוועק געגאנגען ווייל מען האט געארבעט אן מיר, רופט ער מיך אזוי, קודם זאל איך פערטיגן די מקווה, נאכדעם וועל איך זעהן צו איך בין גערעכט צו נישט, זאג איך אים פארוואס זאל איך אנברענגען צייט אז דו זאלסט זאגן איך בין נישט גערעכט, אויב דעם מאך עס דו, זאג איך אינטערעסאנט איך בין זיבן מאל שוין געווען וועגן די מקווה און איך האב אייך קיינמאל נאכנישט געזעהן דארט, איר זענט רב פון לאנדאן וויאזוי האט איר געלאזט מען זאל בויען אן אייך א מקווה, יעצט האט דער עולם געזעהן ס'איז איין שטיק בלאף, די עירוב איז א בלאף, אלעס איז א בלאף. מען קען מאכן אן עירוב, ס'איז דא שיטות, ארייט ס'איז דא שיטות אזוי און אזוי, אבער אונז ווייס מען ביי עירובין גייט מען בתר המיקל, וואס האקט עטס א טשייניק, ס'מאכט סתם משוגע, וואס זענט עטס צודרייט, האבן זיי געזאגט אז זיי גייען מאכן א נייעם בית דין, מען קויפט א נייע געגנט און זיי גייען עס רופן דעם בית דין, איז געגאנגען אין די בית דין, ס'איז מרעיש געווען די וועלט ווידער, לאזטס מיך ארויס, אונז זעמער ווייטער בעל הבית, און אונז זאג מיר אז מען מעג, ביז יעצט האט מען נישט געטארט, יעצט מעג מען, ס'איז געקומען כרוז פון הימל אז מ'מעג שטותים מיט נארישקייטען אז אין דר'ערד ליגן זיי דער גאנצער בית דין מיט פאדווא, פאדווא האט אזוי געמעגט זיין א ראש בית דין אויף לאנדען אזוי ווי איך ווייס ווי דאסקעלאוויטש האט געמעגט זיין א חזר א שייגעץ האט מען אריין געשיקט די טעלעוויזשענס האט ער געזאגט פאר די טעלעוויזשענס אז ער ווייסט ווער ס'איז דער פעדעפייל אין די מקווה צו א גוי א צייטונג שרייבער האט אים געזאגט מ'האט אים מאלעסטעט אין א מקווה ס'איז שקר געווען זאגט ער ער ווייסט ווער דאס איז אבער ער וויל נישט מ'זאל גיין

פארדעם בין איך געוויינט, איך בין געווען די געטרייעסטע בלנית, מיין מאן האט נישט געמאכט הבדלה ביז צוועלף איינסע ביינאכט מוצאי יום כיפור, ווייל איך בין געגאנגען, קיין שום בלנית האט נישט געוואלט גיין, יעדער האט געוואלט זאגן מיין מאן, מיין מאן, מיין מאן, פארשטייסט איך זאג אזוי, די בלנית איז א אלטע קאקער, זי געדענקט שוין נישט וואס מען טוט מיטן מאן, אבער זי וועט נישט קומען, ווייל זי מוז געבן סאפער, זי מוז געבן דעם מאן דאס ביסל יויך מיט בויך. פיסען, דרעפיג איז קיינער האט נישט אין זין דעם אייבישטען און רעבעצין פויזען איז נישט אהיים געגאנגען ביז צוועלף איינסע און ר' מאיריק מוז ווארטען אויף הבדלה ווייל ער קען נישט מאכען הבדלה און זיי נישט יוצא זיין וועט ער האבען א פראבלעם ווער מאכט אים די צווייטע הבדלה פארשטייסט האט ער אפגעקלאפט פאדווא פאדווא האט געזאגט ער וועט זעהן עפעס צו טוהן בסוף איז געווען חיים משה פעלדמאן האט א זוהן וואס ער איז געהארגעט געווארען ערגעץ ביי א וואסער האט ער געזאגט ער גייט עס בויען און כ'הער נאכדעם האט ער שוין געזאגט ער געט נישט ממש די גאנצע ער געט נאר א ע נ האט אים דער אייבישטער געגעבען א קאראונע, יעצט קענסטו שוין געבן דאס גאנצע, די לאו לייף וואס דו ביסט, דער אייבערשטער האט דיר געשענקט אפאר טאלער, ביסטו געווען ביזי מיט משוגענען, מיט מענדעלען און מיט שרול'ן און דעם אהיים צו ברענגען און יענץ להשיבו אל אביו, לאז אפ מיט דיינע משוגענע זאכן, עניוועיס, ס'איז אויך נישט מיינע ביזנעס, ס'איז היסטערי פון מיר'ס וועלט, עניוועיס, ביז יעצט טוט זיך א גאנצע מעשה, פארשטייסט? א גאנצע מעשה אז. ער האט רעזיגנירט דער אפרים פאראנט כ'ווייס נישט וויאזוי ער הייסט פארשטייסט איך האלט זיך טאלענטפול גארנישט צוטוהן מיט ערנסקייט כ'האב דעמאלטס געזאגט פאר חיים משה חיים משה לייגסט אריין דיין געלט און דיין כח אין א משוגענעם אונז דארף אונז האמיר א פראבלעם אז מענדעלע איז רעבע און אז שרול איז רעבע האמיר נישט קיין פראבלעם ס'איז דאך א געפליקטע בהמה איך געדענק זיך אמאל כ'בין געווען א בחור און כ'האב געלערנט אין בני ברק האט דאך א חסר דיעה אינגאנצן נאר ס'פלאצט נישט ביי אים קיין מרידה אזוי ווי ביי זיין טאטן ווייל דער האט נישט גארנישט אין מיינד דער און וועם קענסטו טוהן וואס דו ווילסט קענסט גיין צו דעם קענסט גיין צו יענעם וועם איז ר' מאטעלע געווען דער צדיק הדור? זאגט ר' אלטא, אונז מוז מיר זעהן אז ס'זאל זיין עפעס א נארמאלע ווי מ'זאגט הדרכה, אונז מוז מיר אויך זעהן, כ'האב ענק שוין געזאגט אז מ'דארף אהערנעמען די אלע אינגעלייט, די אלע אינגעלייט האבן נישט ווער ס'זאל זיי מדריך זיין, זיי האבן נישט וועם צו פרעגן שאלות, און ס'איז כצאן בלא רועה, און מ'טאר עס נישט צולאזן. ווערי סימפל.
א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.